משיחת ו' תשרי תשמ"ב.
לכאורה אט די מצוות התשובה איז דאך דאס א ענין וואס איז גאר פארבונדן דווקא ווי מ'איז ביחידות, ס'איז דאך בכלל אין מצוות איז דאך דא די מצוה שבין אדם למקום ומצוה שבין אדם לבריות, אין מצוה שבין אדם למקום איז דאך אויכעט דא כמה חילוקי דרגות, אויף וויפל דאס איז אפגעזונדערט פון וועלט, איז דאך לכאורה בהשקפה ראשונה אט די מצוה, וואס דעמאלט דארף ער אינגאנצן זיין מער ניט ווי ער צוזאמען מיט האלוקים אשר נתנה, איז דאס דער ענין פון מצוות התשובה, וואס דעמאלט דארף ער דאך מאכן א חשבון צדק. ווי אזוי איז דאס א חשבון צדק, איז דאך ניט מתאים ניט מספיק גענוג וואס ער שאצט אפ די זאך אליין, נאר ער שאצט אפ די זאך צוזאמען פון וועמען ער האט געהאט דעם ציווי אויף מקיים זיין דעם ענין און האט עס ניט געטאן בשלימות, איז דאך אינה דומה צי ער האט ניט געטאן בשלימות א ציווי, וואס ער האט פון קיינעם ניט באקומען, ס'מער ניט וואס זיין שכל זאגט עס, אדער ער האט עס באקומען פון אן אדם חשוב, אדער ער האט עס באקומען פון א האדם הכי חשוב, אדער ער האט עס באקומען פון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא אליין. איז מאכן דעם חשבון כדי אז דערנאך זאל זיין א תשובה כדרוש, דארף ער דאך זיך מתייחד זיין, און זאל נישט זיין קיינע עניינים המבלבלים זיך מתבונן זיין, בדוגמא ווי מען זאגט אין שלחן ערוך בנוגע צו תפילה בכל יום, מתבונן זיין בגדלות הק-ל ובשפלות האדם, במכל שכן וקל וחומר אז ער האלט אין טון תשובה. און דא זאגט מען אז א ענין פון א ציבור העלפט ארויס אין תשובה. לכל לראש איז א כלל אין הלכה אז בשעת מען האט א ראיה פון א מעשה רב איז דאס די גרעסטע ראיה וואס ס'קען זיין אז דער ענין איז אזוי. זעט מען בטבע בני אדם ביי אידן אתם אדמה לעליון אז אפילו אז ער איז רץ לבית הכנסת בכל יום ויום, ווארום אזוי שטייט אין שלחן ערוך במילא כל ישראל בחזקת כשרות הם, טוט ער דאס אז ער רץ לדבר מצוה בכלל ולבית הכנסת במיוחד. וואס דאס איז בתחילת היום און דאס מאכט האט דערנאך א ווירקונג ווי ער איז געווען אין בית הכנסת ווי אזוי ס'איז דערנאך זיין לימוד התורה ווען ער גייט מבית הכנסת לבית המדרש און ווי אזוי ס'איז דערנאך זיין הנהגה אין כל ענייני ארץ אין הנהג בהם מנהג דרך ארץ לאחרי ווי ער איז יוצא פון בית המדרש אין וועלט אריין. זעט מען בטבע בני אדם אז אז ווען ס'קומט צו יום הכיפורים וואס דאס איז דאך דער עיקר יום התשובה, ובלשון הרמב"ם אז התשובה איז כל השנה יפה היא, אז א גאנצן יאר, ווי געזאגט פריער כל ימיו בתשובה, איז אן עת זמן הכושר אויף תשובה טאן. אבער דאס קומט ניט צו דעם ענין התשובה, ווי דאס איז אין אחת בשנה אין יום הכיפורים, זעט מען בטבע בני אדם אז ווי ס'איז זייער ריצה און לויפעניש אויף צו זיין בבית הכנסת, קומט עס ניט צו דער ריצה און זייער לויפן אויף צו זיין בבית הכנסת ביום הקדוש ביום הכיפורים. ביז וואנעט אז ס'איז דאך דא אזענע וואס מסיבות שונות ומשונות, א תינוק שנשבה בין העכו"ם ער איז נישט שולדיג אין דעם מען האט אים גענומען בשבי, איידער ער האט נאך געהאט א דעה על הנהגת עצמו, און בשעת ס'קומט יום הכיפורים ווערט ער נתעורר, און נישט נאר נתעורר בנפשו, נאר דאס פועלט אויף זיינע פיס אפילו, אז זיי זאלן אים אוועקפירן אין א בית הכנסת צו זיין צוזאמען מיט נאך אידן, וויבאלד אז דאס איז יום התשובה יום הכיפורים, וואס דאס איז דאך די מעשה רב וואס דארף שוין ניט האבן נאך ראיות, אויף וויפיל ס'איז נוגע זיין צווישן אידן, ווען ער דארף תשובה טאן, וואס דעמאלט העלפט עס אים. אז די תשובה זאל זיין אין שלימות ביז אין תכלית השלימות, ווי דער ענין אויכעט פארשטאנדיג, מען וויל זיך יעדע זאך פארשטיין אויכעט אין שכל, דער ענין התשובה איז דאך פארבונדן מיט מאכן א חשבון צדק, ווערט זיך די שאלה ווי אזוי וויבאלד אז אדם קרוב אצל עצמו, ער קען נישט זיין אינגאנצן אביעקטיוו ווען ס'רעדט זיך וועגן אים אליין. און מען מאנט פון אים אז ער זאל מאכן א חשבון און דאס זאל זיין א חשבון צדק, בשעת ער געפינט זיך מיט א צווייטן אידן, וואס דער צווייטער איד האט זיך אויכעט א נפש אלוקית, און בלשון פון דעם מיטעלן רבי'ן אט דעמאלט איז דא צוויי נפש אלוקית אויף איין נפש הבהמית, ובפשטות, א צווייטער קען אים באווייזן און ער קען ביי אים בוחן זיין צי ער האט געמאכט דעם חשבון צדק, אדער ביי אים איז געווען אהבת עצמו אין אזא מין אופן אז על כל פשעים תכסה אהבה. בשעת אבער דער צווייטער איד איז מער ניט ווי נאך איינער אדער נאך צוויי וכיוצא בזה, זעט מען זיך בטבע בני אדם, אז אף על פי וואס ער אט דער אדם השלם א געזונטער מענטש, האט זיך אלע חושים מיט אלע איברים מיט אלע גידים, אף על פי כן איז דא א זאך אין וועלכע הוה זהיר טפי, יעדער האט זיך א כשרון אין א דבר מיוחד, אף על פי וואס ער איז א שלם אין אלע איבעריגע זאכן אויכעט. צי דאס איז אין א ענין פון א שכל הבנת שכל, אדער אין וואס ער קאכט זיך בנוגע למעשה, צי דאס איז מעשה הצדקה, צי מעשה פון געבן אן עצה טובה, אדער א מעשה פון רפואה וכיוצא בזה, האט זיך יעדערער זיין חוש און זיין ענין וואס וואס אין דערויף איז ער זהיר טפי. בשעת ער געפינט זיך מיט נאך א צווייטן, איז טאקע דא די צוויי נפש אלוקית אויף איין נפש הבהמית, אבער דער צווייטער האט צו זיך א ענין אין וועלכן ער איז מער פארקאכט ווי אין די אנדערע עניינים, איז זיך רעכט אז ער זאל אים פארפעלן און נישט זיין דער מומחה אויף אנווייזן אים וואס ער האט פארפעלט אין אנדערע עניינים אין וועלכע ער קאכט זיך ניט. בשעת ער געפינט זיך אבער אין א ציבור, וואס א ציבור איז א מציאות השלימה, בשעת מען דארף האבן א דבר שבפרהסיא, מען דארף זאגן א דבר שבקדושה ווי דערמאנט פריער, און בשעת ס'איז דא עשרה מישראל, איז דאס כולל כל המציאות, כל אלע אידן צוזאמען. ביז וואנעט אז מען זאגט אז ואתם ניצבים היום כולכם איז דאס אויכעט אויסגעשטעלט געווארן אין עשר סוגים ווי ער איז מפרש אין זהר אז ראשיכם איז א באזונדער זאך און שבטיכם איז א באזונדער זאך ס'איז דא עשר סוגים וואס כללות עם ישראל זיין שלימות איז אז ער האט די אלע עשר סוגים. בשעת א איד געפינט זיך אין א ציבור וואס אין דעם ציבור איז דא פארשידענע אין דעותיהן שוות דאס אבער כולל אלע חושים מיט אלע הבנות מיט אלע נטיות מיט אלע כשרונות אט דעמאלט האט ער דעם בעסטן אויסקוק אז מ'וועט אים אנווייזן אויב נאר ער וועט זיך נאכפרעגן ווי א תשובה דארף זיין אז ס'דארף זיין מרצון ביז א תשובה מתוך אהבה און אהבה אמיתית וועט מען אים אנווייזן אין די אלע עניינים וואס ער דארף נאך משלים זיין, צוזאמען דערמיט אבער אויכעט ניט פועל'ן חס ושלום א נפילת רוח, וכידוע דער פתגם פון רבותינו נשיאינו, אז פונקט אזוי ווי מען דארף וויסן די חסרונות, אזוי דארף מען אויכעט וויסן מעלות עצמו. אמאל טוט זיך אן דער יצר ההיפך פון יצר טוב, און וויל מבלבל זיין א אידן פון טון תשובה, דורכדעם וואס ער איז אים מסביר אז סיי ווי סיי פארפאלן. אז היות דו ביסט אין אזא מין מעמד ומצב, וועסטו סיי ווי סיי גארנישט נישט קענען אויפטון, איז על כל פנים האב הנאה פון עולם הזה. זאגט מען אן אנזאג און דא איז דער דיוק, אז בשעת די רבותינו נשיאינו זאגן אז מען דארף וויסן די חסרונות, אזוי דארף מען אויכעט וויסן מעלות עצמו, ביי דעם ווארט חסרונות זאגן זיי נישט חסרונות עצמו, לכאורה האט געדארפט שטיין בלשון אזוי ווי מען דארף וויסן חסרונות עצמו, אזוי דארף מען וויסן מעלות עצמו. ווארום א חיסרון ביי א אידן איז ווי ער זאגט אין זהר דאס איז נפש כי תחטא איז דאס תווהא, דאס איז נישט זיינער א חיסרון, ס'האט זיך צו אים צוגעקלעבט, אזוי ווי ער געפינט זיך אין עולם הזה הגשמי וואס ער איז אויכעט א חומרי. און דער אייבערשטער האט אים געגעבן א שליחות ער זאל זיין ומלאו את הארץ, ער זאל אויפטון אין וועלט, דארף ער זיך האבן צו טון מיט וועלטליכע זאכן, איז המתאבק עם מנוול, בשעת ער איז זיך מתאבק מיט חומריות און מיט גשמיות, קלעבט זיך צו אים עפעס צו, ווערט אין אים א ענין של חיסרון, דאס איז אבער א חיסרון פון דער וועלט ארום אים, דאס איז נישט זיינער. וויבאלד אבער דאס האט זיך צו אים צוגעקלעבט איז דאס גופא א הוכחה אז ער באדארף וויסן פון די חסרונות כדי ער זאל זיי מתקן זיין, און מתקן זיין אין אזא מין אופן אז ער וועט נאך וועלן ווערן יותר יקר וחביב ווי געווען פריער לויט בלשון הרמב"ם המוזכר לעיל.